מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת פסחים דף פ ה עמוד א'. לאמיר אנהייבן די גמרא מיט א קורצע הקדמה. די גמרא גייט געברענגט א מחלוקת צווישן תנא קמא מיט רבי, וואס וועט זיין די הלכה ווען איך וויל צוברעכן א ביינדל פון מיין קרבן פסח, איז אייביג דא א איסור פון ועצם לא תשברו בו, אדער ניין אמאל זאג איך ס'איז יא בסדר. תנא קמא האט געזאגט, ווען איז די איסור געזאגט געווארן? דאס איז נאר ווען איך האב א כשר'ע קרבן פסח, אז מיין קרבן פסח איז א פיינע קרבן פסח, אויב אזוי איז געזאגט געווארן דעם איסור פון ועצם לא תשברו בו. רבי איז געקומען מחדש זיין און זאגט, איך בין מסכים מיט דעם, אבער איך וויל צולייגן נאך א זאך, חוץ דעם וואס איך מוז האבן א כשר'ע קרבן פסח, וויל איך אויך אז די פלייש זאל זיין א זאך וואס איך קען עסן, דאס הייסט, אויב האב איך פשוט א ליידיגע ביין, וואס ס'איז נישט דא קיין פלייש אויף דעם, ס'איז נישט ראוי לאכילה, ס'איז גארנישט דא דארטן, אויב אזוי מעגסטו גיין צוברעכן דעם ביינדל. דאס הייסט, וואו איך האב פלייש, דארטן מעג איך נישט צוברעכן מיין ביין, אבער א ליידיגע פלאץ, גיי געזונטהייט, קענסטו צוברעכן די ביינער. מיט דעם לאמיר אנהייבן די לעצטע זעקס שורות דף פ ד עמוד ב'. איתמר האט מען געלערנט. אבר שאין עליו כזית בשר במקום זה, ויש עליו כזית בשר במקום אחר. וואס איז? א נייע שאלה. כ'האב א ביינדל, א לאנגע שטיקל פלייש. יעצט אויף איין זייט שטעקט ארויס א ביין, און דארטן איז נישטא קיין שום פלייש אויף דעם. און דארטן וויל איך גיין צוברעכן מיין ביינדל. דאס הייסט, ס'איז א לאנגע זאך, איך האב א שפיין וואס שטעקט ארויס, אויפן חלק וואו ס'איז נישטא קיין שום פלייש דארטן, דא וויל איך צוברעכן מיין פלייש, מיין ביינדל, מעג איך דאס טון? אדער זאג איך ניין, למעשה האב איך איין גרויסע שטיקל דא, פון איין זייט איז דאך יא דא פלייש, אויב אזוי מעג איך נישט צוברעכן מיין ביין. זאגט די גמרא ס'איז א מחלוקת, ר' יוחנן אמר יש בו משום שבירת העצם, ר' שמעון בן לקיש אמר אין בו משום שבירת העצם, רבי שמעון זאגט ניין, מען קען עס צוברעכן, א מחלוקת. רבי יוחנן זאגט יא, ס'איז אלעס איין גרויסע זאך אויב אזוי יש בו משום שבירת עצם, אפילו אויפן פלאץ באמת וואס בכלל נישט דא קיין פלייש, מעגסטו נישט גיין צוברעכן מיין ביין. מה שאין כן ריש לקיש זאגט ניין, אין בו משום שבירת עצם, קענסט גיין צוברעכן דעם ביין. איתיביה רבי יוחנן לרבי שמעון בן לקיש, פרעגט רבי יוחנן א קשיא צו ריש לקיש, און ער זאגט אים אזוי, איך ברענג דיר א ברייתא, די ברייתא שטייט ועצם לא תשברו בו, לערן איך ארויס פון דעם, אחד עצם שיש עליו כזית בשר, וואס לכאורה דאס איז פשוט, כ'האב א עצם וואס דא אויף דעם א כזית בשר, אוודאי מעג איך עס נישט צוברעכן, אבער נאך א זאך, ואחד עצם שאין עליו כזית בשר, אויך די עצם וואס האט נישט אויף זיך א כזית בשר, אויף דעם איז אויך געזאגט געווארן די מעשה. איז זאגט רבי יוחנן אזוי, מאי אין עליו כזית בשר, ווען עס, וואס הייסט נישט דא אויף דעם א כזית בשר? זאגט ער אזוי, אילימא דאין עליו כזית בשר כלל, פשוט א ליידיגע שטיקל ביין, אויב אזוי אמאי יש בו משום שבירת העצם, מהיכי תיתי זאל אויף דעם זיין א איסור פון שבירת העצם, איז דאך גארנישט דא דארטן, אונז גייען מיר דאך בשיטת רבי אז ער קען עס נישט עסן אז עס איז גארנישט דא דא, איז אוודאי נישט דא קיין שום איסור צו גיין צוברעכן דעם ביינדל. אויב אזוי קען דאך נישט זיין די ברייתא רעדט זיך אין אזא פאל און זאגט זאלסט וויסן, גיי נישט צוברעכן, דא איז יא דא אן איסור, דאס קען נישט זיין. אלא לאו הכי קאמר, נאר דאס וויל די ברייתא זאגן, אחד עצם שיש עליו כזית בשר במקום זה, אז איך האב א ביינדל וואס אויף דעם איז דא נארמאל פלייש, אוודאי גיי נישט צוברעכן, דאס איז די ערשטע זאך פון די ברייתא. און די צווייטע זאך וואס די ברייתא זאגט איז, ואחד שאין עליו כזית בשר במקום זה, אבער ויש עליו כזית בשר במקום אחר, אונזערע שאלה, אז די ברייתא רעדט פון א שטיקל ביין וואס דא איז נישט דא קיין פלייש, אבער אביסל אראפ דארטן איז יא דא פלייש, און אויף דעם זאגט די ברייתא, זאלסטו וויסן, די תורה זאגט אונז ועצם לא תשברו בו, אז אין אזא פאל מעגסטו נישט גיין צוברעכן דעם ביין. זאגט רבי יוחנן צו ריש לקיש, דאס איז דאך אונזערע מחלוקת, דאס רעדט דאך די ברייתא, כ'האב א שטיקל פלייש, אויף איין זייט דא די פלייש, אויף א אנדערע זייט שטעקט ארויס דעם ביין, מעג איך צעברעכן דעם ביין דא? און די ברייתא זאגט אונז זייער קלאר אז די תורה זאגט אונז ועצם לא תשברו בו פאר אזא פאל. זעסטו דאך נישט אזוי ווי דו ריש לקיש זאגסט. איז וויאזוי קענסטו מיר זאגן אז ס'איז נישט קיין שום פראבלעם אז וואס אין בו משום שבירת עצם, ווען די ברייתא זאגט קלאר מען מעג עס נישט צעברעכן? אמר ליה, האט ריש לקיש איהם געזאגט, לא, נישט דאס איז פשט אין די ברייתא, דו האסט פאלש פארשטאנען די ברייתא, הכי קאמר דאס איז פשט, אחד עצם שיש עליו כזית בשר מבחוץ, די ערשטע פאל איז, פשוט כ'האב א ביין, עס איז דא אויף דעם פלייש, אוודאי האלט יעדער איינער אויף דעם, עס איז דא פלייש, אוודאי טאר עס נישט גיין צוברעכן. אבער ואחד עצם שאין עליו כזית בשר מבחוץ, ס'איז נישט דא קיין פלייש אינדרויסן, אבער איין מינוט, ויש עליו כזית בשר מבפנים במקום שבירה, אויפן פלאץ וואו דו ווילסט עס צוברעכן, אינעווייניג איז דא מרח. יעצט איז געווען די שאלה, מעג איך צוברעכן אזא ביין וואס האט אינעווייניג מרח? אויף דעם זאגט די ברייתא, ניין! וויבאלד אינעווייניג איז דא למעשה אכילה, ס'דא מרח, וואס דאס הייסט דאך אויך א שטיקל פונעם פלייש, אויב אזוי זאלסטו וויסן אפילו פון אינדרויסן זעט עס אויס ליידיג, וואלט איך געמיינט איך מעג עס צעברעכן, קא משמע לן זאגט די ברייתא ניין טארסט נישט גיין צעברעכן, אבער אונזערע שאלה וואס איך מיט דיך ר' יוחנן האט, איך ריש לקיש מיט דיך ר' יוחנן, אונזער שמועס, דאס ווערט בכלל נישט דערמאנט אין דער ברייתא, אויב אזוי גיי מיר נישט קומען קיין פרעגן, קיין קשיות פון דער ברייתא. און זאגט ריש לקיש נאך מער, איך זאגט ער, דו זעסט פון די ברייתא אז נעמען א ביינדל וואס איז אינעווייניג דא מארך איז א איסור צו גיין צוברעכן, און איך וועל דיר ברענגען א ראיה דערפאר, והתניא, אונז האבן טאקע געהאט אזא ברייתא, וואס די ברייתא זאגט אונז, ועצם לא תשברו בו, זאג איך אזוי, אחד עצם שיש בו מח, ואחד עצם שאין בו מח, די תורה זאגט דיר, ועצם לא תשברו בו, וואס קומט דאס אויסצולערנען? די תורה וויל דיר זאגן אז ס'נישט דא אזא זאך זאלסט צוברעכן א ביין. אפילו ס'איז דא אינעווייניג מארך און דו ווילסט צוקומען דערצו, וועסטו וויסן ניין ועצם לא תשברו בו. איי מה אני מקיים ואכלו את הבשר בלילה הזה? מיט ווען די תורה זאגט מיר, איך וויל דיר זאגן אן עשה, זאלסט גיין עסן את הבשר בלילה הזה, פון וואס רעדט מען? זאגט ער פשוט, בבשר שעל גבי העצם, פון די בשר וואס איז אויפן עצם, דאס זאגט די תורה מצות עשה, גיי עסן דיין קרבן פסח. ער זאגט אזוי, די ברייתא טייטש איך אויס כ'האב צוויי פסוקים, כ'האב דעם פסוק פון ועצם לא תשברו בו, זאגט ער דאס גייט אויף יעדע ביין, גיי נישט צוברעכן קיין ביינער, יעצט ואכלו את הבשר בלילה הזה זאגט אונז די תורה, זאלסטו וויסן וואס זאלסטו עסן, פשוט, אז דו האסט פלייש בבשר שעל גבי העצם האסטו א מצוה דאס גיין צו עסן, אבער גיין צוברעכן א ביין, אפילו אינעווייניג איז דא מארך און איך וויל צוקומען דערצו, קען איך נישט טון דאס, איך קען עס נישט גיין צוברעכן. אזוי הייבט אן די ברייתא. זאגט די ברייתא אין זיך אליינס, איין מינוט, אפשר איז די פשט וואס איך האב יעצט געזאגט נישט ריכטיג, או אינו אלא בבשר שבתוך העצם, אפשר דארף מען אנדערש לערנען די פסוקים און זאגן אנדערש, ווען די תורה זאגט אונז ואכלו את הבשר בלילה הזה, מיינט די תורה אפשר יא צו זאגן, ס'איז דא אין דעם ביינדל האסטו אינעווייניג מארך, ואכלו את הבשר בלילה הזה, די מארך פון אינעווייניג זאלסטו אויכעט עסן, איי קענסט נישט צוקומען דערצו? ניין ניין ניין קענסט עס גיין צוברעכן נישט קיין שום פראבלעם. איי מה אני מקיים ועצם לא תשברו בו, ס'שטייט דאך אבער יא ועצם לא תשברו בו, ניין דאס מיינט פון א אנדערע ביין, בעצם שאין בו מח, אבל בעצם שיש בו מח שובר ואוכל. דאס הייסט, די ברייתא שמועסט אויס צוויי וועגן ווי איך קען אויסטייטשן די פסוקים. אז איך גיי עס אויסטייטשן ווי די ערשטע וועג, קומט אויס אז די תורה זאגט אונז ועצם לא תשברו בו, ס'איז נישט דא קיין שום וועג ווי דו מעגסט גיין צוברעכן א ביין, איי אינעווייניג ליגט מארך, ס'גייט נישט אן, דו מעגסט נישט צוברעכן א ביין כדי צוצוקומען דערצו. אויב לערן איך דעם צווייטן וועג קומט אבער פארקערט אויס, די תורה זאגט אונז ועצם לא תשברו בו, דאס איז אויף א עצם וואס שאין בו מארך. אבער ווען די תורה זאגט מיר ואכלו את הבשר בלילה הזה מיינט די תורה אפילו די מח פון אינעווייניג, און פארקערט איך וויל דו זאלסט גיין צוברעכן די ביינער, דאס הייסט לפי די ערשטע לשון מעג איך נישט גיין צוברעכן א ביין כדי צוצוקומען צו די מארך, לפי די צווייטע וועג פון לערנען מעג מוז איך צוברעכן די ביין כדי צוצוקומען צו די מארך, שמועסט די ברייתא אויס וועלכע וועג איז די ריכטיגע וועג, אויף דעם זאגט ער, איין מינוט, און אויפן צווייטן וועג קען דען זיין אזא זאך? זאגט ער, יא, ואל תתמה, וואונדער דיך נישט ווי אזוי איך קען לערנען דעם צווייטן וועג און זאגן דו מוזט גיין צוברעכן דעם ביין כדי צוצוקומען צו דעם מארך, שהרי יבוא עשה וידחה לא תעשה, ווייל די עשה פון ואכלו את הבשר בלילה הזה איז דוחה דעם עצם לא תשברו בו. פיין, זייער גוט, איז לערן איך יעצט אזוי ווי דער ערשטער וועג אדער לערן איך ווי דער צווייטער וועג? איז זאגט די ברייתא כשהוא אומר ועצם לא ישברו בו בפסח שני, ס'דא נאכאמאל א פסוק וואס שטייט דארטן ועצם לא ישברו בו, דאס רעדט זיך נישט ביי א נארמאלע קרבן פסח נאר ביי פסח שני, שאין תלמוד לומר, פירט די ברייתא אויס דעם פסוק דארף ער דאך נישט האבן, שהרי כבר נאמר, ככל חוקת הפסח יעשו אותו, ווייל אונז ווייסן שוין פסח שני מיט פסח ראשון האבן פונקטליך די זעלבע דינים. הוי אומר, פארוואס זאגט די תורה אונז צוויי מאל ועצם לא ישברו בו און ועצם לא תשברו בו, פארוואס שטייט עס צוויי מאל? נאר אחד עצם שיש בו מוח ואחד עצם שאין בו מוח, וויל די תורה אונז זאגן זאלסטו וויסן ועצם לא תשברו בו גייען מיר נישט צוברעכן קיין ביינער כדי צוצוקומען צו די מארך דערפון, איז זאגט ריש לקיש, זעהסטו פון דא האט די ברייתא אזוי געהאלטן אזוי ווי איך זאג יעצט, אז די ברייתא האט געזאגט קלאר אז דו האסט א ביין און פון אינעווייניג איז דא מארך, האסט א צד אה אפשר יעצט מעג איך עס יא צוברעכן, אויף דעם זאג איך דיר ועצם לא תשברו בו. אבער צוריק צו די ערשטע ברייתא גאנץ פון אויבן, די מחלוקת וואס איך מיט דיך ריש לקיש מיט רבי יוחנן האבן געהאט, צו די חלק וואס האט בכלל נישט קיין פלייש אויף זיך נאר ס'איז צוגעבינדן צו א שטיקל פלייש, צו דאס מעג איך צוברעכן צו נישט, פון דעם האט קיינער נישט גערעדט. זאגט ריש לקיש, איך האלט זיך ווייטער מיינס, אוודאי אויף דעם ליידיגע פלאץ ס'איז גארנישט דא דארטן, מעג איך עס צעברעכן, רבי יוחנן זאגט ניין, אויף אזא פלאץ טארסט נישט גיין צעברעכן. איז מיתיבי, פרעגט רבי יוחנן, ווייסט וואס, ריש לקיש איך וועל דיר פרעגן נאך א קשיא, איז נאכאמאל, דו האלטסט דיך ביי דיינס, אז איך האב א גרויסע שטיקל פלייש וואס עס שטעקט ארויס א ביינדל, דארטן ווי די ביין איז, זאגסטו ריש לקיש מעג איך עס צעברעכן, ווייל דא איז דאך גארנישט דא, איי עס איז באהאפטן צו א גרויסע שטיקל פלייש, גייט מיר נישט אן. דא ווי איך וויל עס צוברעכן איז נישט דא קיין פלייש דארטן. מיתיבי וועל איך דיר פרעגן נאך א קשיא. אבר שיצא מקצתו, א שטיקל פון א קרבן פסח איז ארויסגעגאנגען חוץ פון די חומה פון ירושלים, ווייסן מיר אז די גאנצע זאך ווערט פסול, די שטיקל וואס איז ארויסגעשטעקט דארטן איז פסול, מען דארף עס גיין פארברענען. וואס זאגט זאגט אונז די משנה וואס די עצה וואס טו איך יעצט זאגט ער אזוי חותך עד מקום שמגיע לעצם שנייד דארטן ווי עס איז ארויסגעשטעקט די גאנצע שטיקל שנייד אריין ביז צום ביין וקולף עד שמגיע לפרק נעם אראפ שיל אפ פון די כשר'ע פלייש ביז דו קומסט אן צו די נעקסטע דזשוינט ווי די ביין איז אנגעמאכט צו וחותך אזוי נעמסט אפ דעם ביין וואס באהאפטן אויף דעם דעם פסול'ע שטיקל פלייש וואס איז ארויסגעשטעקט פון די חומה, אנע עפעס כשר פלייש זאל זיין אין דעם ווייל דאס האסט דיך שוין אפגעשיילט, און שפעטער וחותך שניידסט עס אראפ די גאנצע דזשוינט, דו קענסט נישט צוברעכן, נארוואס דו קענסט עס אראפ שניידן ביי די נעקסטע דזשוינט, און שפעטער ווען ס'אויך ווערט דעמאלטס קענסטו עס גיין פארברענען. זאגט ער אזוי, טענה'ט רבי יוחנן, ואי אמרת אבר שאין עליו כזית בשר במקום זה ויש במקום אחר אין בו משום שבירת עצם, אויב דו ריש לקיש ביסט גערעכט אז א שטיקל פלייש וואס די ביין שטעקט ארויס און אויף די ביין איז נישט דא קיין שום פלייש נישט דארטן מעג איך עס צוברעכן, פרעג איך דיר א מינוט, אויב אזוי למה לי דקולף עד שמגיע לפרק וחותך, וואס מוז איך גיין אפשיילן פון די כשר'ע פלייש כדי מיין ביין זאל זיין עקספאוזד און דעמאלטס קען איך עס אפשניידן ביי די נעקסטע דזשוינט? כ'האב א בעסערע עצה, נקלוף ביה פורתא, גיי דארטן וואו ס'הייבט זיך אן די כשר'ע פלייש, שנייד אראפ אביסל, ונתבריה און שפעטער צוברעך דעם גאנצן שטיקל פלייש דארטן, ווייל איך מעג דאך צוברעכן א ביין וואס האט נישט קיין פלייש אויף זיך, אויב אזוי וואס מוזטו גיין און אראפ נעמען די כשר'ע פלייש ביז צו די נעקסטע דזשוינט שניידסט עס אפ נעם אראפ אביסל כשר'ע פלייש געבסט א האק אריין צוברעך דעם ביין די חלק וואס האט ארויס געשטעקט דאס וועסטו פארברענען די רעשט האסטו ווייטער א כשר קרבן פסח. דו זאגסט דאך אז איך מעג, טאמער מיין ביין איז ליידיג, ס'נישט דא קיין פלייש אויף דעם מעג איך דאס טון? וואס פעלט אויס דעמאלטס די גאנצע קולף זיין, חותך זיין, ביי די נעקסטע דזשוינט? לאז אפ. זאגט די גמרא א פשוט'ן תירוץ, אביי אמר משום פקע, איז דאס נישט קיין ראיה אויף אפצופרעגן ריש לקיש, פארוואס? ווייל כ'האב מורא, אז איך וועל אים לאזן פשוט צוברעכן די ביין אינמיטן, וועט זיין משום פקע, דו האסט זיך וויפיל נעמסטו שוין אראפ, אביסל נעמסטו אראפ, פון די כשר'ע פלייש, אבער עס קען דאך זיין אז ווען דו וועסט עס צוברעכן וועט זיך נישט פונקט צוברעכן אויפן פלאץ וואס דו ווילסט, און ס'וועט גיין אביסל אויפן פלאץ וואס איז נאך דא כשר'ע פלייש דארטן, קומט אויס האסט צובראכן א ביין, איז פאר דעם זאג איך דיר ניין מאך נישט אזא זאך, ענדערש שיל אפ די כשר'ע פלייש, האסטו א עקספאוזד ביין, ביי די נעקסטע דזשוינט וועסטו עס אפשניידן וועסטו עס פארברענען. רבינא אמר, רבינא זאגט נאך א תירוץ, בקולית, מען רעדט דא פון די ביין וואס איז ביי די פיס ביי די טיי, די ביין איז אנגעזאפט פול מיט מארך, איז דא איז נישט דא קיין וועג פון צו גיין צוברעכן, א נארמאלע ביין ביסטו גערעכט, ווי ריש לקיש זאגט קענסט עס גיין אז ס'נישט דא קיין פלייש דארטן גייסט געבן עס א צוברעך, אבער דא רעדט זיך עס בקולית, דא רעדט זיך פון די ביין וואס איז ביי די פיס, וויבאלד ס'איז איינגעזאפט פול מיט מארך, קומט דאך אויס ווען דו גייסט צוברעכן צוברעכסטו א ביין מיט מארך אינעווייניג, דאס האלט ריש לקיש אויך אז דו טארסט נישט טון, ווייל דאס הייסט צובראכן א ביין אויף א פלאץ וואס ס'איז דא פלייש, דאס איז כולי עלמא מודי אז ס'איז נישט דא, אז איך מעג עס נישט טון. אבער טאקע וואלט מען דא גערעדט פשוט, די שטיקל פלייש וואס האט ארויסגעשטעקט פון די חומה, אז אונטער דעם איז גארנישט דא קיין מארך, ובזה ביסטו גערעכט, נעם אראפ א קליינע ביסל פון די כשר'ע פלייש, עקספאוז דעם ביין, דארטן קענסטו עס צוברעכן און שלום על ישראל. גייט די גמרא יעצט אריבער צו א נייע נושא. תנן התם, האמיר געלערנט דארטן, הפיגול והנותר מטמאין את הידיים. די הלכה איז ווען איך האב פיגול, ווען איך האב נותר, איז עס מטמא את הידיים. די שטיקל פיגול וואס עס ליגט דא, פיגול מיינט איך האב גענומען, די כהן האט אינזין געהאט, דאס גיי איך עסן חוץ למקומו, חוץ לזמנו. איז די שטיקל אז איך כאפ עס אן יעצט, עט עס ווערן טמא. די זעלבע זאך איז מיט נותר, האסט געהאט פלייש וואס די כהן האט געדארפט עסן, האסט נישט געגעסן, עט עס ווערן נותר, יעצט אז די כאפסט עס אן עסטו ווערן טמא דערפאר. אבער די גמרא ברענגט שוין, און מען זעט עס אויף אנדערע פלעצער אויכעט, אז די פאקט, כהנים האבן אזוי שטארק אכטונג געגעבן פון טומאה, און מען זעט די גמרא גיטין רעדט דארטן, אז מען האט אפילו מער אכטונג געגעבן פון טומאה מיט טהרות ווי גיין הרג'נען א מענטש. פאר זיי, טמא ווערן דאס איז געווען עק וועלט. די גמרא איז יעצט מסביר פארוואס האט מען דאס געטון, זאגט ער אזוי, רב הונא ורב חסדא חד אמר מפני חשדי כהונה, וחד אמר מפני עצלי כהונה, און ער זאגט אזוי, מר מתני אפיגול, און מר מתני אנותר, די גמרא איז מסביר וואס דאס מיינט, זאגט די גמרא אזוי, מאן דמתני אפיגול, איינער פון זיי האט געלערנט די סיבה, די מסביר פארוואס האט מען מחליט געווען אז עס זאל ווערן טמא, וועל איך דיר געבן א סיבה ביי פיגול, און ער זאגט אזוי, משום חשדי כהונה, ווייל די כהנים האבן געהאט עפעס אזא העביט צו גיין מפגל זיין מענטשנס קרבנות, דער כהן האט געהאט עפעס א אישו מיט א מענטש דער וואס האט געברענגט דעם קרבן, האט ער געזאגט נאו פראבלעם, איך וועל דיר ברענגען דיין קרבן, אינזין האט ער געהאט דו גייסט עסן חוץ לזמנו חוץ למקומו, איז דער גאנצער קרבן גארנישט ווערט, יעצט די בעלים מוזן גיין ברענגען א נייע קרבן. קומט מען צום כהן זאגן העלא צאל מיך פאר די קרבן, דו האסט מיר מפגל געווען מיין קרבן צאל מיך דערפאר, זאגט אים די כהן ניין ס'איז געווען בשוגג, בשוגג דארף איך דיר נישט צאלן, איז דורכדעם האט די כהן אפגעטון פאר דעם ישראל וואס האט געוואלט ברענגען זיין קרבן, אז יעצט מוז די ישראל ברענגען א פרישן קרבן, און אויף דעם האט מען געמאכט א תקנה, כדי דאס זאל נישט זיין געשען נאכאמאל, זאגט מען פארן כהן, אז דו גייסט מפגל זיין דעם קרבן, זאלסטו וויסן, ס'ווערט טמא, עסט מוזן האנדלן מיט דעם, עסט עס מוזן פארברענען, עסטו ווערן טמא. איך ווערן טמא ניין ניין ניין איך וויל נישט הערן דערפון איך וויל נישט ווערן טמא איז ענדערש איז ער נישט געגאנגען מפגל זיין יענעמס קרבן אבי מיינע הענט פון די כהן איך זאל נישט ווערן טמא די זעלבע זאך איז אויכעט און מאן דמתני אנותר משום עצלי כהונה כהנים זענען געווארן פויל זיי האבן נישט געהאט קיין נערוון מער צו עסן פון די קרבנות האבן זיי פשוט געלאזט זאלן עס ווערן נותר סאו האבן חכמים געזען אז זיי זענען פארפוילן זיך, האט מען געמאכט א תקנה זאלסטו וויסן אקעי כהן דו גייסט נישט עסן, אבער עסט עס מוזן פארברענען שפעטער, עסטו ווערן טמא, דיינע הענט עלן ווערן טמא, האבן די כהנים געזאגט אקעי ווייסט וואס מ'עט יא עסן די קרבנות. ווייטער, מען זעט די טומאה געווען אזוי שטארק ביי זיי, זיי האבן אזוי מורא געהאט דערפון, אדער אזוי שטארק אכטונג געגעבן אויף דעם, אז דאס איז זיי געווען וויכטיגער ווי אלעס אנדערע. איז מר מתני כזית און מר מתני כביצה? איז וויפיל דארף איך אנכאפן כדי צו קענען ווערן טמא? איז דא א מחלוקת אויף דעם. איינער געזאגט די מינימום שיעור איז א כזית, און איינער געזאגט די מינימום שיעור וואס איך מוז אנכאפן כדי צו קענען ווערן טמא איז א כביצה. ער זאגט אזוי, מאן דמתני כזית, כאיסורו. פארוואס זאג איך אז כזית? ווייל די איסור פון עסן הייבט זיך אן שוין ביי א כזית. זאג איך אז די איסור פון עסן הייבט זיך שוין ביי א כזית, זאג איך די טומאה הייבט זיך אויך שוין אן ביי א כזית. און מאן דמתני כביצה כטומאתו, וואס די מינימום שיעור פון א זאך זאל קענען מטמא זיין, איז אזוי ווי א כביצה, און זאגט אויך ווען רירסטו אן דעם נותר, ווען די רירסט אן דעם פיגול, ווען וועסטו ווערן טמא, אז די האסט אנגערירט א שיעור פון א כביצה. איז ווייטער, באמת דא איז נישטא קיין מחלוקת צווישן זיי, צו איינער רעדט פון פיגול און איינער רעדט פון נותר, ביידע זענען מסכים, סיי ביי פיגול און סיי ביי נותר האט מען געהאט די תקנה, די שאלה איז נאר געווען די מחלוקת צווישן זיי וויפיל מוז איך אנרירן כדי צו ווערן טמא, איינער זאגט אז די מוזט נאר אנרירן, האסט אנגערירט אזוי ווי א כזית, אקעי יעצט ווערסטו שוין טמא, איינער האט געזאגט ניין די שיעור איז א כביצה. איז איבעיא להו פרעגט די גמרא עס איז א אינטערעסאנטע שאלה, יוצא גזרו רבנן טומאה או לא, איז דא די זעלבע תקנה ווען איינער נעמט פלייש און ער נעמט עס ארויס פון די זאון ווי ס'מעג זיין, וואס הייסט? אונז ווייסן אין קדשי קדשים אז די שחט'סט עס, שחט'סט עס אין די עזרה, זריקה אין די עזרה, און די אכילה פון די קדשים פלייש איז אויכעט אין די עזרה, הייסט איך מעג עס נישט ארויס נעמען פון די עזרה. וואס לגבי קדשי קדשים? קדשי קלים, אביסל אנדערש, די שחיטה ווייל איז אין די עזרה, זריקה איז אין די עזרה, אבער די אכילה איז אין גאנץ ירושלים. יעצט וואס איז טאמער איך נעם מיין בשר ביי קדשי קדשים איך נעם עס ארויס פון די עזרה, אדער ביי קדשי קלים איך נעם עס ארויס פון ירושלים? זאג איך די זעלבע שטאף וואס מ'האט דא געמאכט ביי איינער וואס איז מפגל א זאך אדער איינער וואס לאזט איבער נותר זאג איך אז ס'ווערט טמא, זאג איך דאס איז די זעלבע הלכה דא אויך לגבי ארויס נעמען חוץ ל פון די זאון צו ס'איז די עזרה צו ס'איז ירושלים איז אויך דא דעם הלכה אז ס'ווערט יעצט טמא או לא אדער ניין דא זאג איך נישט וואס די צד איז אזוי. מי אמרינן נותר דגזרו טומאה דאתי לאיעצולי ביה קען זיין דווקא ביי נותר האט מען געמאכט א תקנה ווייל די כהנים זענען געווארן פויל האט מען געזען כהנים איך וויל עפעס אויפטוען מען זאל נישט מאכן קיין נותר האט מען געזאגט ווייסט וואס ס'עט ווערן טמא איז געווען עפעס א שפעציעלע תקנה פון רבנן זאל ווערן טמא אבל יוצא אפוקי בידיים לא מפקי ליה בידיים, ס'נישט געווען עפעס אזא העביט אז יעדער האט ארויסגענומען פלייש חוץ לחומה, חוץ פון די עזרה, איז אויב אזוי פאסט נישט צו מאכן די תקנה, אויב אזוי לא גזרו ביה רבנן טומאה, או דילמא זאג איך לא שנא, ניין, אז די זעלבע תקנה וואס מ'האט געמאכט פאר פיגול, די זעלבע תקנה וואס מ'האט געמאכט פאר נותר, האט מען אויך געמאכט פאר יוצא, אז דו נעמסט ארויס א שטיקל פלייש, ס'וואלט געדארפט בלייבן די עזרה, ס'דארף בלייבן אין ירושלים, און דו נעמסט עס ארויס, דו נעמסט עס ארויס פון די זאון, אויב אזוי זאלסטו וויסן די הלכה איז אז ס'ווערט טמא. דאס איז די גמרא'ס שאלה יעצט, ווערט עס טמא צו ווערט יוצא נישט טמא? זאגט אזוי תא שמע כ'על דיר ברענגען א ראיה, די ערשטע ראיה איז אזוי, אבר שיצא מקצתו, פריער געהאט געלערנט, כ'האב א שטיקל פלייש, קרבן פסח, מ'האט עס ארויסגענומען חוץ לירושלים, וואס איז די עצה? חותך עד שמגיע לעצם, האט מען געזאגט, שנייד אריין דארטן די פלייש וואס איז אויסגעגאנגען דעם פסול פלייש ביז אריין צום עצם, וקולף עד שמגיע לפרק, שייל אפ פון די כשר פלייש וואס ליגט אונטער דעם, אז נאכדעם, ביז דו קומסט אן צו די נעקסטע דזשוינט, וחותך, דעמאלס שניידסט אראפ דעם דעם פלייש נעמסטו אראפ, וחותך דעם ביין שניידסטו אפ ביי די נעקסטע דזשוינט, און שפעטער דאס העסטו פארברענען. ער זאגט אזוי, ואי אמרת גזרו ביה רבנן טומאה, אויב ווילסטו מיר יעצט זאגן אז א שטיקל פלייש וואס גייט ארויס חוץ פון די זאון, איך נעם א למשל א קדשים קלים, ארויס פון ירושלים, איז די הלכה אז ס'וועט ווערן טמא, אויב אזוי כי חתיך ליה, מאי הוה, וואס פארדינסטו פון גיין שניידן דעם ביין ביי די נעקסטע דזשוינט, וואס האסטו פון דעם, הא קמטמא ליה, די גאנצע קרבן פסח איז געווארן א טמא'נע קרבן פסח, ווייל אביסל איז ארויסגעגאנגען פון חוץ לחומה, און אויב וויל איך זאגן אז עס איז טמא, ווערט דאך די גאנצע קרבן א טמא'נע קרבן, אויב אזוי וואס געסטו מיר גאנצע עצות דארטן, שנייד אריין צו די ביין, שייל אפ די כשר'ע פלייש, האק אפ דארטן ביי די נעקסטע דזשוינט, וואס פעלט דאך אויס, די גאנצע קרבן איז געווארן א טמא'נע קרבן, ווייל אז מיין שטיקל וואס שטעקט ארויס איז געווארן טמא, איז דאס דאך מיין גאנצע רירט'ס דאך אן מיין גאנצע קרבן ווערט אלעס טמא. אלא מאי עס איז דאך קלאר א ראיה פון דא אז יוצא האט מען נישט געמאכט קיין תקנה פון טמא, פאר דעם זאג איך דיר אקעי איין שטיקל דאס איז טאקע א פראבלעם, דאס שניידט אפ ביי די נעקסטע דזשוינט אבער די רעשט איז פיין. זעסטו פון דא א קלארע ראיה אז יוצא איז נישט מטמא? זאגט די גמרא ניין, באמת נישט קיין ראיה פון דא. טומאת סתרים היא, דו ווייסט פארוואס נישט קיין ראיה פון דא אז יוצא נישט קיין טומאה ווייל ס'טומאת סתרים היא? דו ווייסט פארוואס איך זאג אז זאלסט ווייטער גיין און גיין אפהאקן דעם ביין ביי די נעקסטע דזשוינט? ווייל די טומאה איז נישט קיין עכטיגע טומאה וואס הייסט אז איין זאך רירט אן דעם צווייטן, וטומאת סתרים לא מטמיא. דאס הייסט אזוי, מ'לערנט ארויס אז ווען איז איין זאך מטמא דעם צווייטן, דאס איך האב איין חפץ רירט אן א צווייטע חפץ, איינער איז טמא איינער איז טהור, ער רירט זיך אן, אה, יעצט ווערט עס טמא. אבער דא דעם שטיקל פלייש, פלייש איז דאך אלעס איינס פארבינדן מיטן צווייטן, אבער ס'נישט פשט אז איינער אבוויעס רירט עס אן איינער דעם צווייטן, עס איז נישט קיין אבוויעס אנרירן איינער דעם צווייטן נאר פשוט, זיי זענען געבוירן צוזאמען, ס'קלעבט צוזאמען א גאנצע צייט, האט עס א דין ווי טומאת סתרים, און טומאת סתרים איז לא מטמיא, איז באמת קען זיין אז יוצא איז טאקע יא מטמא, דו ווייסט פארוואס איך זאג דיר ווייטער האק אפ ביי די נעקסטע דזשוינט, ווייל די טומאה גייט זיך נישט אין די גאנצע קרבן עס צושפרייט זיך נישט ווייל עס איז א טומאת סתרים, אבער אין אמת אריין קען זיין, צו יוצא איז יא מטמא, צו יוצא איז נישט מטמא, קיין ראיה פון דעם האב איך נישט. פרעגט די גמרא ווייטער לרבינא דאמר חיבורי אוכלין לאו חיבור הוא, וואס ער האט געזאגט אז סתם עסן וואס קלעבט צוזאם דאס הייסט נישט קיין חיבור, וכמאן דמפרתי דמי פארקערט יעדע שטיקל איז באמת א שטיקל פאר זיך נאר איינער רירט אן דעם צווייטן אויב אזוי מאי איכא למימר לכאורה ווען איין שטיקל העט ווערן טמא העט דאך אלעס ווערן טמא אויב אזוי אפהאקן ביי די דזשוינט העט נישט שום העלפן ווייל טאמער איך זאג אז טומאת אז יוצא ווערט טמא ווערט מיין גאנצע קרבן טמא פון דעם וואס דו האסט מיר אבער נישט געזאגט אז ווארף אוועק די גאנצע קרבן נאר דו זאגסט האק עס אפ ביי די נעקסטע דזשוינט זעסטו דאך פון דא קלאר האט געהאלטן אז ס'איז נישט מטמא. אויב אזוי לפי רבינא קען איך דאך יא ברענגען א ראיה פון דא אז טומאת יוצא איז נישט מטמא, מאי איכא למימר, הא קנגעי בהדדי, וקא מטמא, איינס רירט דאך אן דעם צווייטן אויב אזוי וואלט עס דאך יא געדארפט מטמא זיין אויב האלסטו אז יוצא איז מטמא, אלא מאי פון דעם וואס דו זאגסט מיר נישט אז יוצא איז מטמא, דאס הייסט אלא מאי פון דעם וואס דו זאגסט מיר שנייד אפ, האק אריין דארטן ביי די פסול'ע פלייש ביז צו די עצם, דעם כשר'ן פלייש נעם אראפ ביז צו די נעקסטע דזשוינט, שפעטער חותך שנייד אפ די גאנצע זאך, און דו האסט נישט מורא אז די גאנצע זאך איז יעצט געווארן טמא פון די איין שולע קליין שטיקל וואס איז געווען אינדערויסן, איז דאך א ראיה דו האסט געהאלטן אז יוצא ווערט נישט טמא, און פאר דעם זאגסטו מיר נישט, גיי ווארף אוועק דעם גאנצן קרבן פסח, נאר זאגסט וואס איך זאל יא טון. זאגט די גמרא ניין, ווייטער קיין ראיה פון דארטן קען איך נישט ברענגען. נאר וואס, אלא למאן דמתני כזית דלית ביה כזית, ומאן דמתני כביצה דלית ביה כביצה. זאגט ער, כ'ווייס נישט. פון דארטן קענסטו נישט ברענגען קיין ראיה צו יוצא איז יא מטמא צו נישט מטמא. דו ווייסט פארוואס? ווייל וויפיל איז די שטיקל וואס איז געווען ארויסגעשטעקט פון די חומות ירושלים? איך וועל דאס זאגן זייער פשוט, מען רעדט דא ס'איז געווען זייער ווייניג, לפי די מאן דאמר וואס האט פריער געזאגט אז די מינימום שיעור אויף מטמא צו זיין איז דווקא ביי א כזית, דא איז געווען ארויסגעשטעקט ווייניג ווי א כזית, אויב אזוי אז אזוי ווייניג האט ארויסגעשטעקט איז דאס נישט ביכולת צו גיין מטמא זיין מיין גאנצע קרבן פסח, פאר דעם זאג איך דיר, כ'האב א עצה, די קליין שטיקל שנייד אריין ביז צו די עצם, נעם אוועק די כשר'ע פלייש, ביי די נעקסטע דזשוינט וועסטו עס אפהאקן און עס אראפנעמען די גאנצע שטיקל האסטו ווייטער א כשר'ע קרבן פסח. וואלט'ס געווען גרעסער? קען אפשר טאקע זיין, דארף איך קלערן, איז יוצא יא מטמא צו נישט מטמא. און די זעלבע זאך לפי די אנדערע מאן דאמר וואס האט געהאלטן כביצה. דא רעדט מען די שטיקל וואס האט ארויסגעשטעקט געווען ווייניג ווי א כביצה. קומט דאך אויס אז עס איז ווייניג ווי א כביצה, קען עס נישט מטמא זיין די רעשט פון מיין פלייש, זאג איך דיר האק עס אפ ביי די נעקסטע דזשוינט. ווייטער וואלט עס געווען גרעסער ווי א כביצה, קען אפשר זיין אז ס'וואלט טאקע נישט געהאלפן אפהאקן ביי די נעקסטע ביי די נעקסטע דזשוינט, ווייל אפשר איז טאקע יוצא איז מטמא, איך ווייס נישט, אבער קיין ראיה פון דא צו דיין שאלה האסטו ווייטער נישט. איז ווייטער שטיי מיר דא מיט א שאלה, אזוי ווי אונז זעהן ביי פיגול אזוי ווי אונז זעהן ביי נותר איז דא אזא מושג אז ס'איז דא טומאת ידיים אויף דעם, האט די גמרא געהאט א שאלה, אז איך האב א קרבן, איך נעם עס ארויס חוץ פון די זאון, דאס הייסט איך נעם עס ארויס חוץ לעזרה, איך נעם עס ארויס חוץ לירושלים, גייט עס ווערן טמא דורך דעם יא אדער ניין? דאס איז געווען מיין שאלה, איז די ערשטע ראיה וואס איך האב פרובירט צו ברענגען איז נישט קיין גוטע ראיה געווען, לאמיר פרובירן נאכאמאל, זאגט ער אזוי, תא שמע, המוציא בשר פסח מחבורה לחבורה. אז איך נעם א קרבן פסח אריבער פון איין חבורה אריין צו די צווייטע חבורה, אף על פי שהוא בלא תעשה, כאטשיג באמת דא א לא תעשה איך טאר דאס נישט טון אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק בבית אחד יאכל לא תוציא מן הבית מן הבשר חוצה, נאכאלץ זאג איך דיר זאלסטו וויסן טהור, די קרבן וואס דו האסט גענומען פון איין זאון אריבער צום צווייטן איז טהור, מאי לאו, לכאורה, טהור, ואסור, אז וואס? ס'איז טהור, אבער אסור צו עסן. פארוואס? דיוצא מחבורה לחבורה, כיוצא חוץ למחיצתו דמי, ומפסיל, ואפילו הכי קתני טהור, אלמא לא גזרו רבנן טומאה. פשוט, זאגט ער אזוי. אונז האבן געהאט א שאלה ביי קרבן, אז עס איז יוצא חוץ פון די זאון, וואס איז די הלכה? ווערט עס טמא ווערט עס נישט טמא אזוי ווי פיגול און נותר? זאג איך דיר איך האב א זייער ענליכע פאל, וואס איז אויך הלכה פון יוצא, ווי איז דאס א קרבן פסח? אז איך האב גענומען א קרבן פסח ס'איז יוצא נישט פון ירושלים, נישט פון די עזרה, נאר ס'איז יוצא פון איין הויז אריבער צום צווייטן, איז דא א איסור לא תעשה, אזוי ווי איך טאר נישט ארויסנעמען קדשים ארויס פון ירושלים, האב איך אויך דא א איסור, א לאו, איך טאר נישט ארויסנעמען קרבן פסח ארויס פון דעם הויז. נאך אלס שטייט אז דו נעמסט עס ארויס, זאלסטו וויסן אז ס'איז טהור. אז ס'ווערט נישט טמא. און לכאורה, וואס מיינט אז ס'איז טהור? ס'איז טהור, אבער ס'איז אסור צו עסן, ווייל ס'אזוי ווי נארמאלע קדשים וואס איך נעם ארויס חוץ פון ירושלים. איז האב איך דא א שאלה, וואס איז זיין הלכה מיט קדשים? איך האב א זייער ענליכע פאל וואס די ברייתא זאגט מיר זייער קלאר זאלסטו וויסן אז ס'איז טהור, אז ס'בלייבט טהור. זעה איך דאך פון דא, אזוי ווי קרבן פסח וואס איך נעם פון איין הויז צום צווייטן הויז בלייבט עס טהור, אבער טאקע אסור צו עסן, אזוי נעם איך אן, אויב אזוי די זעלבע זאך אויך ביי קדשים, איך נעם עס ארויס פון איין פלאץ צום צווייטן, ס'איז א לאו ארויסצונעמען, ס'איז טאקע אסור צו עסן, איז לכאורה ס'איז טהור אזוי ווי די קרבן פסח איז טהור דאס איז אויך טהור, האסט א מורא'דיגע ראיה? ענטפערט די גמרא לא, ס'נישט קיין ראיה, טהור ומותר. גיי מיר נישט צוגלייכן קדשים מיט א קרבן פסח וואס איז ארויסגעגאנגען פון איין בית צום צווייטן, ווייל א קרבן פסח וואס איז ארויסגעגאנגען פון איין פלאץ צום צווייטן זאלסטו וויסן ס'איז טהור, אבער ס'איז אויכעט מותר צו עסן, אפילו האסט עס גענומען פון איין הויז צום צווייטן האסטו עובר געווען, אבער עסן מעג איך עס ווייטער. ביי קדשים ווען איך נעם עס ארויס חוץ לירושלים, אדער איך נעם עס ארויס חוץ לעזרה, כולי עלמא מודים מען טאר עס מער נישט עסן, ביי קרבן פסח איז נישט אזוי, קרבן פסח איז טאקע טהור, אבער עס איז אויכעט מותר לאכול, ווייל עס איז נישט קיין צוגלייך די צוויי ארויסנעמען, איינס רעדט פון קדשים ארויסנעמען חוץ פון די זאון, און דא רעדט פון א קרבן פסח פשוט ארויסנעמען פון א הויז, אבער עס איז נאך אלץ אין ירושלים, עס איז נאך אלץ אין די זאון, אויב אזוי קענסט מיר נישט צושטעלן די זאכן. זאגט ער לא, טהור ומותר, דיוצא מחבורה לחבורה, לאו כיוצא למחיצתו דמי, ולא מפסיל, עס איז נישט די זעלבע זאך, קענסט נישט גיין צוגלייכן, קרבן פסח וואס איך נעם פון איין הויז צום צווייטן איז מותר צו עסן, מה שאין כן א קרבן וואס איך נעם ארויס חוץ ארויס פון ירושלים, אדער חוץ פון די עזרה ווערט אסור צו עסן. פרעגט די גמרא איין מינוט, איין מינוט, דו ווילסט מיר זאגן קרבן פסח ארויסנעמען פון איין הויז צום צווייטן איז נישט אזוי ווי א קרבן וואס איך נעם ארויס ארויס פון חוץ לירושלים ס'איז דאך נישט אמת והקתני והתני סיפא ביי קרבן פסח שטייט אין סיפא האוכלו הרי זה בלא תעשה אז ווען דו האסט א קרבן פסח וואס איז געגאנגען פון איין הויז צום צווייטן איז עס אסור צו עסן אזוי ווי קדשים קומט אויס די צוויי זאכן זענען יא די זעלבן און דא שטייט דאך קלאר ביי קרבן פסח אז ס'איז טהור, אויב אזוי זאל איך אריבער נעמען דעם טהור פון דא און אריבער לייגן צו קדשים, אזוי ווי קרבן פסח וואס איך נעם פון איין הויז צום צווייטן איך בין עובר אויף א לאו, עס איז נאך אלץ טהור און איך מעג עס נאך אלץ נישט עסן, זאל איך זאגן די זעלבע זאך דא אויכעט ביי קדשים, ס'איז א לאו ארויס צו נעמען, איך טאר עס נישט עסן, און לכאורה איז עס טהור אזוי ווי די קרבן פסח איז טהור דאס איז אויך טהור. האסטו דאך א ראיה פון דארטן, זאגט די גמרא ניין, בשלמא למאן דאמר כביצה, דאית ביה כזית ולית ליה כביצה, איך קען דיך אפפרעגן און זאגן אזוי, באמת קען איך זאגן אז די צוויי זאכן זענען טאקע צוגעגליכן, נאר דא, דו ווייסט פארוואס ס'שטייט ביי קרבן פסח אז ס'איז טהור, די סיבה פארוואס ס'איז טהור איז נישט ווייל קדשים וואס גייט ארויס איז טהור, נאר וואס די סיבה פארוואס ס'איז טהור איז ווייל ס'איז געווען צו קליין. ס'איז טאקע א כזית, פאר דעם איז ער טאקע עובר אויפן לא תעשה, אבער ס'איז טהור ווייל ס'איז פשוט צו קליין. וואלט עס געווען גענוג גרויס דעם שטיקל קרבן פסח וואס איז געגאנגען מבית לבית, קען טאקע זיין אז ס'איז יא טמא. פאר דעם גייען יעצט ברענגען א ראיה אויף קדשים וואס איז ארויסגעגאנגען ארויס פון ירושלים, קענסט נישט ברענגען קיין ראיה, ווייל די סיבה פארוואס די קרבן פסח איז טהור איז נישט ווייל איך האלט יוצא איז טהור, נאר ווייל איך עס איז פשוט צו קליין אויף צו קענען מטמא זיין, דאס איז די סיבה. זאגט די גמרא זייער פיין, דאס גייט נאר לפי די מאן דאמר וואס האט געהאלטן כביצה, קען איך זאגן עס איז געווען א כזית וואס דאס מאכט מיך שוין עובר זיין אויף א לא תעשה, אבער עס איז נאכנישט מטמא ווייל די שיעור טומאה הייבט זיך נאר אן ביי כביצה. אלא למאן דאמר כזית, אבער לפי די מאן וואס האט געהאלטן אז נאר א כזית איז שוין מטמא, דאס הייסט אפילו ביי די קלענערע שיעור איז דאס מטמא, און קלענער ווי דאס קען איך דאך נישט גיין ווייל טאמער נישט וועל איך נישט עובר זיין אויף א לא תעשה, אויב אזוי מאי איכא למימר, וואס וועסטו זאגן לפי אים, האב איך דאך יא א ראיה אז ס'שטייט קלאר דא אז ס'איז נישט מטמא, קען איך זאגן, קרבן פסח מבית לבית איז די זעלבע זאך ווי קדשים וואס איך נעם ארויס פון איין רשות צום צווייטן, אויב אזוי זאל איך זאגן אזוי ווי קרבן פסח איז טהור, איז די קדשים אויך טהור. ענדיגט די גמרא צו און זאגט די גמרא ניין אלא ביוצא בפסח לא מיבעיא לן דלא גזרו רבנן טומאה ווייסט וואס כ'צי צוריק כ'קען נישט גיין צוגלייכן די צוויי זאכן קרבן פסח איז טאקע יעדער איינער מסכים יוצא איז נישט מטמא אזוי ווי ס'שטייט דא אין די ברייתא אז ס'איז טהור זאלסטו וויסן קרבן פסח איז טאקע טהור. דלא גזרו רבנן טומאה, מאי טעמא, בני חבורה זריזין הן, די בני חבורה זענען זריזין, מיזהר זהירי ביה, מען גיבט אכטונג, איינער מען זעט א מענטש הייבט אן ארויסצוגיין פונעם שטוב מיט א שטיקל קרבן פסח, די גאנצע חבורה שרייען גלייך בלייב דא בלייב דא ס'איז א איסור צו ארויסצוגיין, פאר דעם פאסט נישט אז רבנן האבן געמאכט א גזירה, פאר דעם גייען מיר נישט צוגלייכן קדשים צו קרבן פסח, קרבן פסח יעדער איינער ווייסט ער האט נישט צוקומען דערצו, ווייל די בני חבורה זריזין הן. נאר וואס, כי קמיבעיא לן, ווען די שאלה ביוצא בקדשים מאי, מיין שאלה איז בקדשים, וואס דארט האב איך נישט קיין גאנצע ציבור וואס זיצט צוזאמען, נאר דער מענטש פון זיך אליינס געברענגט א קרבן, און ער איז יעצט עלול ארויסצוגיין חוץ לחומה. אויף דעם איז געווען די שאלה מאי וואס די הלכה איז, צו זאג איך די זעלבע הלכה ווי לגבי פיגול, ווי לגבי נותר אז די שטיקל וועט ווערן טמא, אדער זאג איך ניין אז ס'ווערט נישט טמא, אין הכי נמי ביי פסח ווייס איך שוין די תשובה, און איך ווייס ביי פסח איז עס טהור, אבער לגבי קדשים וויל איך וויסן וואס די הלכה איז ווייל דארטן זיץ איך נישט מיט א חבורה צוזאמען, מאי וואס איז די הלכה? אויף דעם ענטפערט די גמרא תיקו, קיין תירוץ אויף דעם האב איך נישט, דאס הייסט ביי פיגול ביי נותר ווייסן מיר די שטיקל וועט ווערן טמא, ביי יוצא אז איך נעם א שטיקל פון ארויס פון די עזרה, אדער איך נעם א שטיקל ארויס חוץ לירושלים ביי קדשים קלים, ווערט עס טמא צו נישט, אויף דעם זאגט די גמרא תיקו, איך האב נישט קיין קלארן תירוץ אויף דעם.